בעזרת השם יתברך מסכת סוטה דף יו"ד, מ'הייבט אן דף יו"ד עמוד א', די פיפטע שורה פון אויבן אנפאנג שורה ויקרא שמשון אל ה', איז אזוי די גמרא האלט דא אינמיטן דרש'ענען די פסוקים וואס שטייט ביי שמשון הגיבור, שטייט אין פסוק ויקרא שמשון אל ה' ויאמר ה' אלקים זכרני נא וחזקני נא אך הפעם הזה האלקים ואנקמה נקם אחת משתי עיני מפלישתים, פשט אזוי ווי מ'האט געזען די פלישתים האבן אויסגעהאקט די אויגן פון שמשון הגיבור, און שמשון הגיבור האט געבעטן צום סוף אז בזכות דעם וואס מ'האט אויסגעהאקט איינע פון זיינע אויגן די זכות זאל אים שטיין ביי די הענט, ער זאל קענען נקמה האלטן מיט די פלישתים נאך איין מאל, יעצט ווי רש"י רעדט אויס די צווייטע אויג האט ער נישט געוואלט נוצן די זכות, די זכות האט ער געוואלט לאזן אויפן עולם הבא, אבער איין אויג האט ער געוואלט נוצן די זכות נקמה צו האלטן מיט די פלישתים, זאגט די גמרא אמר רב, רב איז מסביר וואס איז די זכרני נא, וואס זאל די אייבערשטער געדענקען, אמר שמשון לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם זכור לי עשרים שנה ששפטתי את ישראל, געדענק די צוואנציג יאר וואס כ'בין געווען א שופט אויף כלל ישראל ולא אמרתי לאחד מהם העבר לי מקל ממקום למקום, און כ'האב זיך מיט קיינעם נישט באנוצט כ'האב אפילו נישט געבעטן איינער זאל מיר רוקן די שטעקן פון איין פלאץ צום צווייטן, באלד וועט מען זען שמשון הגיבור האט געהינקט האט געדארפט א שטעקן, אבער על כל פנים האט זיך נישט באנוצט מיט קיינעם, זאגט די גמרא ווייטער שטייט אין פסוק ביי שמשון הגיבור איינע פון די נקמות וואס האט געהאט דארט מיט די פלישתים איז וילך שמשון וילכד שלוש מאות שועלים ער האט געפאנגען דריי הונדערט פיקסן, און ער האט צוגעבינדן פאקלען צו די וויידלעך פון די פוקסן, און ער האט זיי פארשיקט אויף די פעלדער פון די פלישתים דאס צו פארברענען, איז מאי שנא שועלים, וואס עפעס האט ער דא דווקא גענומען פוקסן, וואס האט ער נישט גענומען א צווייטע בעל חי? זאגט די גמרא אמר רבי אייבו בר נגדי אמר רבי חייא בר אבא אמר שמשון, יבא מי שחוזר לאחוריו, ויפרע מפלישתים שחזרו בשבועתם פשט די טבע פון א פוקס איז, אז ווען מ'קומט אים פאנגען דרייט ער זיך נישט ארום און לויפט אוועק, נאר ער הייבט אן גיין אויף צוריקצוועגס, איז די זעלבע זאך האט ער גענוצט טאקע די פיקסן ווייל די פלישתים זענען אויך געגאנגען אויף צוריקצווועגס ווי מען האט נעכטן געזען אז אבימלך מיט אברהם אבינו האבן געהאט א שבועה צווישן זיך אז די פלישתים און די אידן וועלן נישט פייניגן איינער דעם צווייטן זיי האבן צוריקגעצויגן כאילו פון דער שבועה איז פאר דעם האט שמשון הגבור זיך באנוצט מיט די פיקסן זאגט די גמרא ווייטער תניא מיר האבן געלערנט א ברייתא אמר ר' שמעון החסיד בין כתיפיו של שמשון שישים אמה היה, צווישן די אקסלען פון שמשון הגיבור געווען זעכציג אמה, טייל מפרשים זאגן אז ס'איז נישט ממש געווען זעכציג אמה נאר האט געקענט שלעפן זעכציג אמה דארט על כל פנים, ווי ווייסט מען דאס שנאמר ווי שטייט אין פסוק וישכב שמשון עד חצי הלילה דאס שטייט נאכדעם וואס ער האט געוואוינט מיט די צווייטע פרוי איז ער געווען אינעם שטאט עזה און די פלישתים האבן געלאקערט ביי די טויער פונעם שטאט זיי האבן אים געוואלט הרג'נען, און שטייט דארט אינמיטן פון די נאכט ויקם בחצי הלילה ויאחז בדלתות שער העיר ובשתי המזוזות ויסעם עם הבריח וישם על כתפיו, ער האט גענומען די גאנצע טויער פונעם שטאט און ער האט עס עוקר געווען און געטראגן ווייט אוועק דארט צו חברון, און גמירי אונז האבן במסורה דאין דלתות עזה פחותות משישים אמה אז די טויערן פון עזה זענען נישט ווייניגער ווי זעכציג אמה, און שמשון הגיבור האט געשלעפט די טויערן אויף זיין אקסל, מוז זיין אז די אקסלען זענען געווען ברייט זעכציג אמה. זאגט די גמרא ווייטער, שטייט אין פסוק, ויהי טוחן בבית האסירים אז נאכדעם וואס די פלישתים האבן אים געפאנגען, האט מען אים אריינגעלייגט אין תפיסה, און שטייט דארט ויהי טוחן בבית האסירים כאילו מען האט אים געהייסן ער זאל טוחן זיין, פשטות מיינט עס אז דאס איז געווען זיין ארבעט אז ער זאל מאלן ווייץ, זאגט די גמרא אמר רבי יוחנן אין טחינה אלא לשון עבירה, טחינה איז א לשון עבירה, וכן הוא אומר אזוי ווי שטייט אין פסוק אין איוב, באלד וועט מען זען אין די גמרא דרש'ענט די רעשט פון די פסוק, תטחן לאחר אשתי, זעהן מיר טחינה איז א לשון פון ניאוף, איז דרש'ט מען פון דעם מלמד שכל אחד ואחד די אלע פלישתים הביא לו את אשתו לבית האסירים כדי שתתעבר הימנו די פלישתים האבן געברענגט די פרויען דארט אין תפיסה כדי די פרויען זאלן טראגעדיג ווערן פון שמשון הגיבור אנדערע זאגן אז די כוונה איז נישט ממש אז שמשון הגיבור זאל וואוינען מיט זיי נאר זיי זאלן צוקוקן אויף שמשון הגיבור בשעת תשמיש אז דאס זאל האבן א השפעה אויף די קינדער על כל פנים אמר רב פפא האט רב פפא געזאגט היינו דאמרי אינשי דאס איז טאקע אזוי ווי די מימרא וואס מענטשן זאגן קמי דשתי חמרא חמרא איינער וואס איז צוגעוואוינט טרינקען וויין ברענגט מען וויין קמי רפוקא, גרידיא דובלא, פאר איינער וואס האנדלט מיט ירקות, ברענגט מען א סל פון ירקות, איז די זעלבע זאך פאר שמשון הגיבור, האבן די מענטשן די פלישתים אויך געברענגט זייער פרויען ווייל ער האט אויך עוסק געווען מיט פלישתישע פרויען, זאגט די גמרא ווייטער ואמר רבי יוחנן, כל המזנה אשתו מזננת עליו, א מאן וואס זינדיגט, ער וואוינט מיט אנדערע פרויען, איז זיין פרוי זינדיגט אויך מיט אנדערע מענער, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק אין איוב, די פסוק וואס מען האט פריערט געזען, איוב זאגט דארט אם נפתה לבי על אשה ועל פתח רעי ארבתי, וכתיב תטחן לאחר אשתי ועליה יכרעון אחרין, פשט איוב זאגט דארט אז טאמער איך וועל זינדיגן מיט א צווייטע פרוי, איך וועל וואוינען מיט א צווייטע פרוי, דעמאלטס תטחן לאחר אשתי כאילו אז די אייבערשטער וועט אים שטראפן אז זיין פרוי וועט אויך זינדיגן, והיינו דאמרי אינשי, און דאס איז טאקע די מימרא וואס מענטשן זאגן, איהו בי קארי ואיתתיה בי בוציני, אז די מאן איז עוסק מיט גרויסע דלועים, פאמפקינס, און די פרוי מיט קליינע דלועים, פשט ביידע זענען עוסק די זעלבע זאך א מאן וואס זינדיגט זינדיגט אויך די פרוי, זאגט די גמרא ווייטער ואמר רבי יוחנן, שמשון דן את ישראל כאביהם שבשמים, שמשון האט דן געווען כלל ישראל אזוי ווי זייער טאטע אין הימל שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, דן ידין עמו כאחד וגומר שטייט דארט ווייטער כאחד שבטי ישראל, פשט דן ידין עמו גייט ארויף אויף שמשון הגיבור ער האט דן געווען ער האט גע'משפט כלל ישראל, כאחד שבטי ישראל גייט ארויף אויף די יחידו של עולם אויפן רבונו של עולם, פשט שמשון הגיבור האט דן געווען כלל ישראל אזוי ווי אביהם שבשמים, זאגט די גמרא ווייטער ואמר רבי יוחנן, שמשון על שמו של הקדוש ברוך הוא נקרא, שמשון ווער איז גערופן געווארן אויפן נאמען פון באשעפער, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק אין תהלים, כי שמש ומגן השם אלקים, שמש איז א לשון חומה, זעהן מיר אז ס'איז א נאמען פון רבונו של עולם, פרעגט די גמרא אלא מעתה לא ימחה, שמש איז טאקע א נאמען פון רבונו של עולם אויב אזוי זאל מען נישט טארן אויסמעקן די ווארט שמש וואס שטייט אין תהלים ווייל ס'איז די אייבערשטער'ס נאמען, אלא נאר, אוואדע, זאגט די גמרא, נישט פשט ס'איז באמת די אייבישטער'ס נאמען, נאר מעין שמו של הקדוש ברוך הוא, מה הקדוש ברוך הוא מגין על כל העולם כולו, אף שמשון מגין בדורו על ישראל, אף שמשון הגיבור האט מגין געווען אויף כלל ישראל, אזוי ווי דער רבונו של עולם איז מגין אויפן וועלט, ואמר רבי יוחנן, נאך א מימרא פון רבי יוחנן, בלעם חיגר ברגלו אחת היה, בלעם האט געהינקט אויף איין פיס, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק וילך שפי, שפי איז א לשון אז די ביין איז געווען ארויסגערוקט פון פלאץ, ווי ס'איז מבואר טאקע אז די אייזל האט אריינגעהאקט זיין פיס דארט אין די וואנט, איז הינקעדיג געווארן אויף איין פיס, שמשון חיגר בשתי רגליו היה, שמשון האט געהינקט אויף ביידע פיס שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, שפיפון עלי אורח שפיפון איז א געדאפלטע לשון שפי, פשט ביידע פיס האבן אים געהינקט. זאגט די גמרא ווייטער תני רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, חמשה נבראו מעין דוגמא של מעלה, פינף מענטשן זענען באשאפן געווארן מיט שפעציעלע כוחות מעין דוגמא של מעלה מער ווי געווענליכע מענטשן, וכולן לקו בהן, און אלע פינף זענען געשטראפט געווארן טאקע מיט די כוחות, שמשון בכוחו, שמשון הגיבור מיט זיין כח, שאול בצווארו, שאול מיט זיין האלז איז געווען העכער פון יעדעם, זיין האלז איז געווען לענגער פון יעדעם, אבשלום בשערו, אבשלום מיט זיין האר, צדקיהו בעיניו, צדקיהו מיט זיינע אויגן, אסא ברגליו, און אסא מלך יהודה איז געבענטשט געווארן מיט זיינע פיס, רש"י זאגט אז צדקיהו און אסא ווייסט ער נישט פון ווי די מקור איז, אבער אזוי האט די ברייתא געהאט בקבלה אז זיי די פינף זענען געבענטשט געווארן מיט שפעציעלע כוחות, און די גמרא ברענגט טאקע א ראיה אז אלע פינף זענען געשטראפט געווארן מיט די כוחות טאקע שמשון בכוחו דכתיב ויסר כוחו מעליו אז ער האט פארלוירן די כוחות צום סוף, שאול בצווארו דכתיב ויקח שאול את החרב ויפול עליה אז ער געהארגעט געווארן ער האט זיך ארויף געווארפן אויף א שווערד און ס'האט אים געשטאכן די האלז, אבשלום בשערו כדבעינן למימר קמן, אבשלום דאס איז ער געשטראפט געווארן דורך זיין האר וועלן מיר באלד זעהן, צדקיהו בעיניו דכתיב ואת עיני צדקיהו עור אז נבוכדנצר האט אים בלינד געמאכט אסא ברגליו דכתיב שטייט אין פסוק רק לעת זקנתו חלה את רגליו ואמר רב יהודה אמר רב שאחזתו פוידאגרע ער איז געשטראפט געווארן מיט די מחלה וואס הייסט פוידאגרע אינטערסאנט אז עד היום הזה איז דא א מחלה אויף די פיס וואס ווערט גערופן פוידאגרע זאגט די גמרא אמר ליה מר זוטרא בריה דר' נחמן לר' נחמן היכי דמי פוידאגרא, וואס איז די מחלה פוידאגרא דומה, אמר ליה כמחט בבשר החי, ס'איז אזוי ווי א נאדל אין א לעבעדיגע שטיק פלייש, טוט זייער וויי, מנא ידע, פון ווי האט עס ר' נחמן געוואוסט, איז איכא דאמרי מיחש הוה חש ביה, ס'איז דא וואס זאגן ער האט אליין געהאט די מחלה, ואיכא דאמרי מרביה שמע ליה ס'איז דא וואס זאגן ער האט עס געהערט פון זיינע רעבעס, ואיכא דאמרי ס'איז דא וואס זאגן סוד השם ליראיו ובריתו להודיעם, ער האט עס געוואוסט פון רוח הקודש, זאגט די גמרא ווייטער דרש רבא, מפני מה נענש אסא, פארוואס איז אסא געשטראפט געווארן? מפני שעשה אנגריא בתלמידי חכמים, ווייל ער האט זיך באנוצט מיט תלמידי חכמים זאלן ארבעטן פאר אים, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, והמלך אסא השמיע את כל יהודה אין נקי, ער האט פאררופן גאנץ יהודה אלע מענטשן פון יהודה זאלן קומען ארבעטן פאר אים, מאי אין נקי וואס לערנט מען פון דעם אין נקי אמר רב יהודה אמר רב, אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה, אפילו חתנים מיט כלות און די זעלבע זאך תלמידי חכמים, און דאס איז מדיוק אין אין נקי ווייל ביי חתן שטייט טאקע נקי לביתו איז זעהן מיר אז ער האט זיך באנוצט מיט תלמידי חכמים דערפאר איז ער נענש געווארן זאגט די גמרא ווייטער כתיב שטייט אין פסוק ביי שמשון הגיבור וירד שמשון תמנתה איז משמע אז תמנתה תמנת איז אויף א נידעריגע פלאץ ווייל שמשון הגיבור האט געדארפט אראפגיין צו תמנת וכתיב אבער ביי יהודה וואס שטייט דארט ביי די מעשה פון יהודה און תמר שטייט הנה חמיך עולה תמנתה אז ער איז ארויף צו תמנת איז משמע ס'אויף א הויעכע פלאץ איז לכאורה א סתירה ענטפערט די גמרא אמר ר' אלעזר שמשון שנתגנה בה, שמשון וואס איז נתגנה געווארן אין תמנה איז פשט ער האט חתונה געהאט דארט מיט א פרוי וואס ער האט נישט געטארט, כתיב ביה ירידה, יהודה שנתעלה בה, יהודה וואס איז נתעלה געווארן דארט האט געוואוינט דארט מיט תמר, דארט האט ער געהאט פרץ און זרח, און פון דארט איז ארויס אלע מלכים און נביאים, כתיב ביה עליה, פאר דעם שטייט דארט עליה. רבי שמואל בר נחמני אמר, א צווייטע תירוץ צו פארענטפערן די סתירה, זאגט ער שתי תמנאות היו, ס'איז געווען צוויי שטעט וואס האבן געהייסן תמנה, חדא בירידה וחדא בעליה איינס איז טאקע געווען אויף א נידעריגע ארט און איינס אויף א הויכע ארט רב פפא אמר א דריטע תירוץ חדא תמנה הואי ס'איז געווען איין שטאט תמנה איז דאתי מהאי גיסא ירידה און דאתי מהאי גיסא עליה פשט ס'געווען אינמיטן א בארג אז מ'קומט פון די זייט גייט מען ארויף אז מ'קומט פון די זייט גייט מען אראפ כגון ורדוניא ובי בארי ושוקא דנרש אזוי ווי די אלע שטעט אין בבל וואס זענען אויך געווען אינמיטן פון בערג זאגט די גמרא ווייטער אז מ'האט גערעדט פון יהודה און תמר דרש'נט די גמרא די פסוקים וואס שטייט דארט שטייט אין פסוק ותשב בפתח עיניים אז תמר האט זיך געזעצט בפתח עיניים זי האט געווארט דארט אויף יהודה אמר רבי אלכסנדרי מלמד שהלכה וישבה לה בפתחו של אברהם אבינו זי האט זיך געזעצט ביים טויער פון אברהם אבינו מקום שכל עיניים צופות לראות א פלאץ ווי יעדער איינער האט ליב געהאט צו זען וואס אלע האבן זיך דארט געדרייט אלע האבן געהאט א שיינע קבלת פנים דארט דאס פשט בפתח עיניים רב חנן אמר רב זאגט א צווייטע פשט מקום הוא ששמו עיניים ס'דא אזא פלאץ ווערט גערופן עיניים וכן הוא אומר אזוי ווי שטייט אין פסוק תפוח והעינם די והעינם דאס איז די פלאץ הייסט עיניים נאך א פשט רבי שמואל בר נחמני אמר שנתנה עיניים לדבריה כשתבעה פשט זי האט געזאגט גוטע טענות צו משכנע זיין יהודה צו וואוינען מיט איר אמר לה ווייל יהודה האט איר געפרעגט שמא נכרית את אפשר ביסטו א גויטע דו דינסט עבודה זרה אמרה ליה גיורת אני האט זי געזאגט ניין איך דין נישט קיין עבודה זרה האט ער איר געפרעגט שמא אשת איש את אפשר ביסטו א אשת איש אמרה ליה ניין פנויה אני האט זי האט ער איר געפרעגט שמא קיבל בך אביך קידושין אפשר האט דיין טאטע מקבל געווען פאר דיך קידושין? האט זי געענטפערט אמרה ליה יתומה אני ניין, איך בין א יתומה מיין טאטע איז אוועק ווען איך בין געווען יונג, און ממילא קען נישט זיין ער האט מקבל געווען פאר מיך קידושין, איז דרך אגב, רשי פארענטפערט דא אויכעט ווייל למעשה, מען געפינט דאך אז יהודה האט געוואוינט מיט תמר, תמר האט דאך געווען זיין שניר, ווי האט ער געקענט וואוינען מיט א שניר, ס'איז דאך אן ערוה ס'איז יא אן עבירה, איז אויף דעם זאגט רשי, מיט דעם האט זי אים פארענטפערט זי האט אים אוועק געמאכט די פראבלעם אויכעט, פארוואס? ווייל זי איז געווען א קטנה ווען זי האט חתונה געהאט מיט די קינדער פון יהודה מיט די זין פון יהודה און א קטנה קען דאך נאר א טאטע אננעמען איר קידושין דאס אז א מאמע אדער א ברודער קענען מקדש זיין א קטנה דאס איז נאר מדרבנן און ממילא ווען תמר האט געזאגט פאר יהודה יתומה אני איז פשט איך בין קיינמאל באמת נישט געווען דיין שניר ווייל כ'האב ממאן געווען דיין זון און די דין איז אז טאמער א מאמע אדער א ברודער זענען מקדש א מיידל קען די מיידל שפעטער ממאן זיין זי קען אויסזאגן די גאנצע קידושין כאילו איז קיינמאל גארנישט געווען איז פשט כ'בין נישט דיין שניר, איז פשט קענסט וואוינען מיט מיר. זאגט די גמרא ווייטער, אה יהודה האט איר געפרעגט שמא טמאה את, אפשר ביסטו טמא אמרה ליה, האט זי געזאגט טהורה אני. זאגט די גמרא ווייטער, שטייט אין פסוק דרך אגב וואס מ'האט דערמאנט אברהם אבינו מיט זיינע געסט, שטייט ויטע אשל בבאר שבע, אמר ריש לקיש מלמד שעשה פרדס ונטע בו כל מיני מגדים, ער האט געמאכט א פרדס א גארטן און ער האט איינגעפלאנצט דארט כל מיני געשמאקע פירות אז מענטשן וואס גייען אריבער זאלן קענען עסן,

אמר ריש לקיש, דרשנ'ט ריש לקיש אל תקרי ויקרא, אלא ויקריא, ער האט געמאכט רופן, פשט, מלמד, שהקריא אברהם אבינו לשמו של הקדוש ברוך הוא בפה כל עובר ושב, אברהם אבינו האט גורם געווען אז יעדער זאל דאנקען לויבן די אייבישטער'ס נאמען יעדער וואס איז דארט איינגעשטאנען, כיצד, ווייל לאחר שאכלו ושתו, נאך די אלע וואס זענען דארט אריבער האבן געגעסן און געטרינקען, עמדו לברכו, האבן זיי געוואלט בענטשן אברהם אבינו זאגן שקויעך, אמר להם, האט ער זיי געזאגט וכי משלי אכלתם, עטס האטס עפעס געגעסן מיינע מאכלים, משל אלקי עולם אכלתם, עטס האטס געגעסן די רבונו של עולם'ס מאכלים, הודו ושבחו וברכו למי שאמר והיה העולם. זאגט די גמרא ווייטער, די גמרא גייט צוריק יעצט צו די מעשה פון יהודה און תמר, שטייט אין פסוק, ויראה יהודה ויחשבה לזונה כי כסתה פניה, יהודה האט איר געזען, און ער האט געהאלטן אז זי איז א זונה, ווייל זי איז געגאנגען פארדעקט די פנים, פרעגט די גמרא משום דכסתה פניה חשבה לזונה, ווייל זי איז געגאנגען צוגעדעקט האט ער געהאלטן זי איז א זונה פארקערט א זונה גייט דאך די פנים אויפגעדעקט, אמר רבי אלעזר, נאר וואס דען זאגט רבי אלעזר שכסתה פניה בבית חמיה, פשט בשעת וואס זי איז געווען ביים שווער אין שטוב ביי יהודה'ן אין שטוב ווען זי האט געווען חתונה געהאט מיט זיינע זינען האט זי זיך געפירט מורא'דיג בצניעות און געגאנגען אלעמאל פארדעקט די פנים, איז יעצט ווען יהודה האט איר געזען האט ער איר נישט דערקענט, דאמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה, א שנור וואס פירט זיך אויף בצניעות ביים שווער אין שטוב, זוכה ויצא ממנה מלכים ונביאים איז זי זוכה אז ס'קומט ארויס פון איר מלכים און נביאים מנלן מתמר, מ'לערנט עס ארויס פון תמר ווייל תמר האט זיך געפירט בצניעות און זי האט זוכה געווען צו נביאים און מלכים, נביאים, דכתיב חזון ישעיהו בן אמוץ, נביאים איז ווייל ישעיהו איז געווען אן אייניקל פון תמר, מלכים מדוד, דוד איז אויך געווען אן אייניקל פון תמר, ואמר רבי לוי, און רבי לוי זאגט טאקע פשט דאס אז דוד המלך איז געווען אן אייניקל פון תמר דאס ווייסט מען אז ער איז געווען אן אייניקל פון יהודה, אבער ווי ווייסט מען אז ישעיהו איז אויך געווען אן אייניקל פון יהודה און תמר, דבר זה מסורת בידינו מאבותינו, אמוץ ואמציה אחים הוו, פשט אמוץ איז געווען די טאטע פון ישעיהו, אזוי שטייט חזון ישעיהו בן אמוץ, און אמציה איז געווען זיין ברודער, אזוי האבן מיר במסורה, יעצט אמציה איז געווען א מלך יהודה, פשט אן אייניקל פון יהודה, איז די זעלבע זאך אמוץ, די טאטע פון ישעיהו איז אויך געווען אן אייניקל פון יהודה, פשט ישעיהו הנביא איז געווען אן אייניקל פון יהודה ותמר, זאגט די גמרא ווייטער, שטייט אין פסוק היא מוצאת, פשט, ווען יהודה איז געוואויר געווארן אז תמר איז טראגעדיג האט ער נישט געוואוסט אז ס'איז פון אים, האט ער געהייסן מ'זאל איר הרג'ענען, עס שטייט דארט היא מוצאת כולי, היא מוצאת פשטות מיינט אז מען האט איר ארויסגעטראגן צום שריפה, אבער אויף דעם פרעגט די גמרא, היא מיתוצאת מיבעי ליה ס'האט געדארפט שטיין מיתוצאת א לשון פון הוצאה אז מען האט איר ארויסגעטראגן, וואס איז די לשון מוצאת? אמר רבי אלעזר, לאחר שנמצאו סימניה, פשט נאכדעם וואס זי האט געטראפן איר סימנים, ווייל יהודה האט דאך געלאזט סימנים ביי איר, האט איר געלאזט א משכון וואס דאס האט זי געוואלט צוריקשיקן צו יהודה אויפווייזן אז יהודה איז טאקע דער וואס האט געוואוינט מיט איר, אבער נאכדעם וואס זי האט געהאט די סימנים בא סמ"ך מ"ם אל"ף למ"ד וריחקן איז די ס"מ האט זיך אריינגעמישט און ער האט עס באהאלטן פון איר, פארוואס? ווייל ער האט טאקע נישט געוואלט אז זי זאל האבן די סימנים צו שיקן פאר יהודה, ווייל די ס"מ האט געוואלט אז זי זאל שטארבן, ווייל די ס"מ איז דאך די מלאך פון אדום, ער האט נישט געוואלט אז זי זאל לעבן, ער האט נישט געוואלט ס'זאל זיין א דוד המלך, וואס דוד המלך האט זיך נוקם געווען אין אדום, איז ער האט געוואלט זאל שטארבן, אבער בא גבריאל וקירבן, גבריאל דער מלאך גבריאל האט צוריק געברענגט די סימנים צו תמר, און פאר דעם שטייט היא מוצאת פשט זי האט געטראפן די סימנים וואס יהודה האט געלאזט ביי איר, זאגט די גמרא היינו דכסיב, און דאס איז טאקע מרומז אין פסוק וואס שטייט אין תהלים, למנצח על יונת אלם רחוקים לדוד מכתם, אמר רבי יוחנן, משעה שנתרחקו סימניה נעשית כיונה אילמת, נאכדעם וואס מ'האט אוועקגענומען פון איר די סמך מם האט אוועקגערוקט די סימנים, איז זי געווארן ווי א יונה ווי א פייגל אילמת וואס קען נישט רעדן, פשט, זי האט נישט געהאט וואס צו זאגן, און עס שטייט ווייטער אין פסוק לדוד מכתם, וואס מיינט לדוד מכתם, שיצא ממנה דוד שהיה מך ותם, פשט, דער קאפיטל האט תמר געזאגט, און תמר ווערט גערופן מכתם ווייל פון איר איז ארויס דוד המלך, וואס מכתם, דוד המלך איז געווען מך ותם לכל, מך איז טייטש א עניו תם לכל, ער איז געווען א תמים מיט יעדער, דבר אחר מכתם, שהיתה מכתו תמה, מכתם איז אויך א לשון מכתו, פשט די פלאץ ווי מען מל'עט וואס נארמאל קומט דארט א מכה איז ביי דוד המלך איז דאס געווען תמה פשט שנולד כשהוא מהול דוד המלך איז געבוירן געווארן געמל'עט דבר אחר מכתם נאך א סיבה וואס דוד המלך ווערט גערופן מכתם אז כשם שבקטנותו הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו ללמוד תורה כך בגדולתו אז סיי ווען ער געווען קליין און סיי ווען ער געווען גרויס האט ער זיך אלעמאל קליין געהאלטן כדי צו קענען לערנען תורה פון אנדערע און ווי רשי זאגט פאר דעם ווערט גערופן מכתם כאילו תם מכותו מכותו דאס איז ענווה תם מכותו פשט סיי ווען ער געווען יונג סיי ווען ער געווען אלט איז ער אלעמאל געווען בענווה כדי צו קענען לערנען תורה זאגט די גמרא ווייטער שטייט ביי תמר והיא שלחה אל חמיה לאמר לאיש אשר אלה לו אנכי הרה אז זי האט געשיקט די סימנים צו יהודה און זי האט געשיקט זאגן פאר יהודה אז דער מענטש וואס די סימנים זיינס ער האט מיך טראגעדיג געמאכט פרעגט די גמרא ותימא ליה מימר פארוואס האט תמר נישט געקענט זאגן פאר יהודה אין פנים אריין שיקן צו יהודה זאגן דו האסט מיך טראגעדיג געמאכט און קוק דאס איז די סימנים וואס דו האסט מיר איבערגעלאזט דאס די משכון אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב ואמרי לה אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא, ואמרי לה אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, פון דא לערנט מען ארויס נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש, ואל ילבין פני חבירו ברבים, מנלן מתמר, פון דא לערנט מען זיך ארויס, אז ענדערש זאל א מענטש זיך אריינווארפן אין א כבשן האש זיך לאזן פארברענען, ווי איידער פארשעמען א צווייטן ברבים, ווייל תמר האט טאקע נישט געוואלט פארשעמען יהודה ברבים, דערפאר איז זי געווען גרייט זיך צו הרג'נען ווי איידער אים פארשעמען. זאגט די גמרא ווייטער, שטייט אין פסוק, הכר נא, אז תמר זאגט פאר יהודה, זיי מכיר אין די סימנים אז דו ביסט דער וואס האט מיר עס געגעבן, זאגט די גמרא, אמר רב חמא ברב חנינא, בהכר בישר לאביו, בהכר בישרוהו, די ווארט הכר האט יהודה גענוצט ווען ער האט מבשר געווען פאר זיין טאטן פאר יעקב אז יוסף איז כאילו געשטארבן, איז טאקע מיט די הכר האט מען אים אויך מבשר געווען אז ער האט געזינדיגט בהכר בישר הכר נא הכתונת בנך היא, שטייט אין פסוק אז יהודה האט געוויזן די כתונת פון יוסף ער האט עס איינגעטינקען אין בלוט, און געוויזן פאר יעקב כאילו דאס איז לכאורה יוסף'ס, פשט אז יוסף איז פארציקט געווארן, איז טאקע בהכר בישרוהו הכר נא למי, איז די זעלבע זאך טאקע איז מידה כנגד מידה, האט ער אויך געהאט די ענין אז תמר האט אים אויך געזאגט הכר נא למי החותמת, און ער האט געדארפט מגלה זיין די ענין ברבים. זאגט די גמרא ווייטער, די לשון הכר נא, וואס איז דאס נא? נא אין נא אלא לשון בקשה, פשט תמר האט זיך געבעטן ביי יהודה אמרה ליה בבקשה ממך הכר פני בוראך ואל תעלים עיניך ממני, זיי מכיר אין דיין בורא, זאג די אמת אז דו ביסט דער וואס האט מיר טראגעדיג געמאכט, זאגט די גמרא ווייטער, ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני, טאקע יהודה האט מכיר געווען, ער האט מודה געווען, ער האט געזאגט טאקע אז תמר איז טראגעדיג פון אים,

זכה ונקרא כולו על שמו של הקדוש ברוך הוא, האט אלע אותיות פונעם שם הוויה כולל אין זיין נאמען. זאגט די גמרא ווייטער כיוון שהודה ואמר צדקה ממני, ברגע וואס יהודה האט מודה געווען, יצתה בת קול ואמרה, איז ארויס א בת קול און געזאגט, אתה הצלת תמר ושני בניה מן האור, דו האסט געראטעוועט תמר מיט איר צוויי זין פונעם פייער, חייך א לשון שבועה, שאני מציל בזכותך שלושה מבניך מן האור, דער רבונו של עולם האט געזאגט אז ער וועט ראטעווען דריי פון די אייניקלעך פון יהודה פון א פייער, מאן נינהו, ווער זענען די דריי חנניה מישאל ועזריה? זאגט די גמרא ווייטער יהודה האט געזאגט צדקה ממני, מנא ידע, פרעגט די גמרא פון ווי האט יהודה געוואוסט אז זי איז טאקע טראגעדיג פון אים, יהודה האט טאקע געקענט וויסן אז ער האט געוואוינט מיט איר, אבער אפשר האט זי געוואוינט מיט אנדערע אויך און זי איז טראגעדיג געווארן פון אנדערע, זאגט טאקע די גמרא אז ממני האט יהודה נישט געזאגט, נאר יצתה בת קול ואמרה ממני יצאו כבושים, פשט ס'איז ארויס א בת קול וואס דער רבונו של עולם כביכול האט געזאגט אז ממני יצאו כבושים, ס'דא באהאלטענע זאכן וואס קומט ארויס פון מיר, פשט, דער רבונו של עולם האט געוואלט אז פון תמר זאל ארויסקומען מלכות בית דוד, זאגט די גמרא ווייטער, שטייט אין פסוק דארט ביי יהודה ולא יסף עוד לדעתה, אמר שמואל סבא חמוה דר' שמואל בר אמי משמיה דר' שמואל בר אמי, שמואל סבא איז געווען דער שווער פון ר' שמואל בר אמי האט ער נאכגעזאגט פון זיין איידעם פון ר' שמואל בר אמי אז כיוון שידעה נאכדעם וואס יהודה האט געזען אז תמר איז טאקע א צדקת, און זי האט מכוון געווען לשם שמים, שוב לא פסק ממנה, האט ער מער נישט פורש געווען פון איר פשט ער געבליבן מיט איר, ווי ווייסט מען ווייל כתיב הכא ולא יסף עוד לדעתה, און כתיב התם שטייט ביי די קולות ביי מתן תורה קול גדול ולא יסף, זעען מיר יסף איז א לשון פון אפהאקן לא יסף אז די קול האט זיך נישט אפגעהאקט, איז זעלבע זאך ביי יהודה ולא יסף עוד לדעתה יהודה האט נישט אפגעהאקט פון תמר ער איז געבליבן מיט איר זאגט די גמרא ווייטער מיר האבן געזעהן אין די משנה אבשלום נתגאה בשערו וכו' אז אבשלום האט זיך גרויס געהאלטן מיט זיין האר און איז נענש געווארן דורך זיין האר זאגט די גמרא תנו רבנן מיר האבן געלערנט אין א ברייתא אבשלום בשערו מרד ער האט מורד געווען רבונו של עולם מיט זיין האר ער האט זיך גרויס געהאלטן מיט זיין האר שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק וכאבשלום לא היה איש יפה וגומר ובגלחו את ראשו והיה מקץ ימים לימים אשר יגלח כי כבד עליו וגלחו ושקל את שער ראשו מאתים שקלים באבן המלך, אבשלום איז דאך געווען א נזיר עולם, א נזיר עולם מעג זיך שערן די האר איינמאל א יאר, איז יעדע מאל וואס ער האט געשוירן אביסל פון די האר איינמאל א יאר, האט עס געוואויגן ווי צוויי הונדערט שקלים באבן המלך, וואס מיינט באבן המלך? תנא מיר האבן געלערנט א ברייתא, אבן, שאנשי טבריה ואנשי צפורי שוקלים בה, דאס איז זייער א שווערע שטיין, וואס די מענטשן פון טבריה און צפורי נוצן צו וועגן מיט דעם, על כל פנים לפיכך נתלה בשערו, פארדעם איז ער נענש געווארן, און ער געהאנגען געווארן דורך זיין האר, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, ויקרא אבשלום לפני עבדי דוד, ואבשלום רוכב על הפרד ויבא הפרד תחת שובך האלה הגדולה ויחזק ראשו באלה ויתן בין השמים ובין הארץ והפרד אשר תחתיו עבר, פשט אבשלום איז געהאט געריטן דארט אויף זיין פערד אונטער א בוים און די האר האט זיך פאראנקערט אין די בוים, די פערד איז ווייטער געגאנגען, און אבשלום איז געבליבן הענגען פון זיין האר דארט פונעם בוים, זאגט די גמרא שקל ספסירא בעא למיפסקיה האט גענומען א שווערד ער האט געוואלט אפשניידן זיין האר כדי ער זאל זיך אזוי באפרייען ער זאל אראפפאלן אויף די ערד, תנא דבי רבי ישמעאל האט מען געלערנט אין א ברייתא באותה שעה נבקע שאול מתחתיו, די טויערן פון די גיהנום האבן זיך געעפנט אונטער אים, פשט ער האט נישט געקענט דורכשניידן די האר ווייל ווען יא פאלט ער ווען אריין אין גיהנום, זאגט די גמרא שטייט אין פסוק ווען דוד המלך איז געוואויר געווארן אז אבשלום איז געשטארבן אז ער איז געהארגעט געווארן, שטייט וירגז המלך אז ער איז צוטרייסלט געווארן ויעל על עליית השער ויבך ער האט געוויינט וכה אמר בלכתו בני אבשלום בני בני אבשלום מי יתן מותי אני תחתיך אבשלום בני בני והמלך לאט את פניו ויזעק המלך קול גדול בני אבשלום אבשלום בני בני זאגט די גמרא הני תמניא בני למה שטייט דא אכט מאל די ווארט בני פארוואס האט דוד המלך געזאגט אכט מאל די ווארט בני שבעה דאסקיה משבעה מדורי גיהנם זיבן מאל וואס דוד המלך האט געזאגט בני האט ער אים ארויסגענומען פון די שבעה מדורי גיהנם ואידך און די אכטע מאל איכא דאמרי דקריב רישיה לגבי גופיה איז דא וואס זאגן אז מיט דעם וואס דוד המלך האט געזאגט די אכטע מאל בני איז די קאפ פון אבשלום וואס איז געווען אוועקגערוקט פון זיין גוף מען האט אפגעהאקט זיין קאפ ס'איז געווען אוועקגערוקט איז נתקרב געווארן צו זיין גוף ואיכא דאמרי דאייתיה לעלמא דאתי און ס'דא וואס זאגן אז מיט דעם האט ער אים אריינגעפירט אינעם עולם העליון אין עולם הבא אין גן עדן, זאגט די גמרא ווייטער, שטייט אין פסוק ואבשלום לקח ויצב לו בחייו, פשט די פסוק זאגט ואבשלום לקח ויצב לו בחייו את מצבת אשר בעמק המלך אז אבשלום האט זיך אויפגעשטעלט ער האט זיך אוועק געשטעלט א מצבה בשעת ער האט געלעבט כי אמר אין לי בן בעבור הזכיר שמי ווייל ער האט געזאגט ער האט נישט קיין קינדער און ממילא האט ער אוועק געשטעלט א מצבה על שמו פאר זיך אליין, איז מאי לקח וואס איז דאס ואבשלום לקח וואס האט ער גענומען? אמר ריש לקיש שלקח מקח רע לעצמו, ער האט זיך גענומען א שלעכטע פעקל פשט ער האט מחליט געווען א שלעכטע החלטה, ער האט גענומען די שררה אין די האנט אריין, און ער האט טאקע געצאלט אויף דעם. זאגט די גמרא שטייט ווייטער אין פסוק את מצבת אשר בעמק המלך, וואס איז די עמק המלך? אמר ר' חנינא בר פפא בעצה עמוקה של מלכו של עולם, פשט די גאנצע מעשה מיט אבשלום איז געווען א עצה עמוקה פון רבונו של עולם פשט דער רבונו של עולם האט געוואלט זאל אזוי געשעהן ווייל דער רבונו של עולם האט גוזר געווען די גזירה אויף דוד המלך נאך די מעשה בת שבע דכתיב אזוי ווי שטייט אין פסוק הנני מקים עליך רעה מביתך נאכדעם וואס איז געווען די מעשה מיט דוד און בת שבע איז זאגט די נביא דארט הנני מקים עליך רעה מביתך פשט אז דאס גייט געשעהן ס'גייט ארויס קומען שלעכטס פון דיין שטוב די מעשה פון אבשלום איז דעמאלטס נגזר געווארן אויף דוד המלך כיוצא בדבר אתה אומר די זעלבע ענין געפינט מען ביי יוסף הצדיק ווען יעקב אבינו האט אים געשיקט זאל בודק זיין אויף זיינע ברידערס שטייט וישלחהו מעמק חברון, און וואס איז די עמק דא? אמר רבי חנינא בר פפא, בעצה עמוקה של אותו צדיק שקבור בחברון, דכתיב ידוע תדע כי גר יהיה זרעך, פשט דאס איז אלץ די עצה עמוקה פון חברון פון אברהם אבינו וואס ליגט באגראבן אין חברון, וואס שטייט ביי אים אז דער רבונו של עולם האט אים געזאגט ידוע תדע כי גר יהיה זרעך אז אידן וועלן אנקומען קיין מצרים, פשט דאס איז אלץ געווען א זאך וואס דער רבונו של עולם האט צוגעפירט, אז יוסף זאל טאקע אנקומען צו מצרים אז זאל קענען געשען די גזירה, זאגט די גמרא ווייטער שטייט דארט ווייטער אין פסוק כי אמר אין לי בן, אבשלום האט אוועק געשטעלט די מצבה ווייל ער האט געזאגט ער האט נישט קיין קינדער, פרעגט די גמרא ולא הוו ליה בני, האט נישט געהאט קיין קינדער והכתיב שטייט דאך אין פסוק ויולדו לאבשלום שלשה בנים מיט בת אחת אז ער האט געהאט דריי זין מיט א טאכטער, אמר רבי יצחק בר אבדימי שלא היה לו בן הגון למלכות, ער האט נישט געהאט א זין וואס זאל קענען איבערנעמען די מלוכה, רב חסדא אמר, גמירי, אונז האמיר א מסורה כל השורף תבואתו של חברו, אינו מניח בן ליורשו, איינער וואס פארברענט די חבר'ס תבואה, איז שטארבן אים די קינדער, ואיהו קלייה לדיואב, און אבשלום האט פארברענט יואב'ס תבואה, דכתיב אזוי ווי שטייט אין פסוק, ויאמר אל עבדיו ראו חלקת יואב אל ידי ולו שם שעורים לכו והציתוה באש ויציתו עבדי אבשלום את החלקה באש, איז פשט ער האט פארברענט יואב'ס תבואה, איז ער נענש געווארן טאקע אז זיין קינדער זענען געשטארבן, און פארדעם האט ער אוועקגעשטעלט פאר זיך א מצבה.